בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף ס', אונז האמיר געזען אין דף נ"ט עמוד ב', האט די גמרא געברענגט די ווערטער פון די משנה אז ולא בטבעת שאין עליה חותם, אז א פרוי טאר נישט ארויסגיין מיט א רינגל וואס האט נישט אויף דעם קיין זיגל, און די גמרא האט מדייק געווען, הא יש עליה חותם חייבת, וואס טייטש אז א רינגל אן א זיגל איז טאקע נאר א דרבנן ארויסצוגיין מיט דעם, פארוואס? ווייל ס'איז א תכשיט, און די חכמים האבן גוזר געווען אויף א תכשיט אפילו מדאורייתא מעג מען ארויסגיין מיט דעם, אבער חכמים האבן גוזר געווען אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה, אבער טאמער ס'האט א זיגל האט די גמרא מדייק געווען, הייסט עס ניטאמאל א תכשיט, און במילא איז עס ממש א משוי, ס'איז ממש א דאורייתא ארויסצוגיין מיט דעם אין א רשות הרבים. האט די גמרא געפרעגט א סתירה ורמינהי פון א משנה אין כלים, וואס אין די משנה אין כלים וואס דארט רעדט מען לענין קבלת טומאה, זאגט דארט די משנה תכשיטי נשים טמאים אז תכשיטים זענען מקבל טומאה, און דארט אין כלים רעכנט די משנה אויס וואס מיינט א תכשיט. סיי א טבעת שיש עליה חותם און סיי א טבעת שאין עליה חותם, און אז ביידע הייסן א תכשיט פרעגט די גמרא אויב אזוי אפילו א טבעת מיט א חותם זאל מען אויך נאר נישט טארן ארויסגיין אלס דרבנן און נישט אלס דאורייתא ווייל ס'איז דאך א תכשיט, האט די גמרא געענטפערט, אמר רב זירא לא קשיא הא ר' נחמיה הא רבנן, וואס טייטש די משנה ביי אונזער משנה וואס שטייט אז נאר א רינגל אן א זיגל מעג מען ארויסגיין מיט דעם ווייל א רינגל מיט א זיגל הייסט נישט קיין תכשיט דאס גייט כשיטת ר' נחמיה, וואס ר' נחמיה האלט טאקע אז א רינגל מיט א זיגל איז נישט קיין תכשיט ווייל די עיקר איז די זיגל, מה שאין כן די משנה אין כלים וואס דארט ווערט געברענגט אז א רינגל מיט א זיגל הייסט א תכשיט, דאס גייט כשיטת חכמים וואס די חכמים האלטן אז די עיקר איז די רינגל און נישט די זיגל וואס ליגט אויף דעם, גיימיר יעצט זעהן וואו איז די מחלוקת פון ר' נחמיה און די חכמים, זאגט די גמרא מ'הייבן אן דף נ"ט עמוד ב' אונטן דתניא ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אזוי, די דין איז. אז ס'איז דא א חילוק צווישן א כלי עץ און א כלי מתכות. א כלי מתכות איז די דין אז פשוטי כלי מתכות איז מקבל טומאה. יעדע כלי וואס איז געמאכט פון אייזן, אפילו ס'האט נישט א בית קיבול איז עס מקבל טומאה. מה שאין כן עצים א כלי וואס איז געמאכט פון האלץ, לערנט מען ארויס פון פסוק, די פסוק איז משווה מכל כלי עץ או עור או שק, וואס מ'לערנט ארויס אז אזוי ווי א עור און א שק האט א בית קיבול, די זעלבע זאך האלץ, כדי זאל קענען מקבל זיין טומאה דארף עס האבן א בית קיבול, און ממילא פשוטי כלי עץ, וואס טייטש א כלי וואס איז געמאכט פון האלץ וואס האט נישט קיין בית קיבול, איז נישט מקבל קיין טומאה. זאגט יעצט די ברייתא, היא של מתכות וחותמה של אלמוג, טמאה, טאמער איינער האט א רינגל וואס איז געמאכט פון אייזן, און די זיגל איז געמאכט פון האלץ, איז עס מקבל טומאה, אפילו א רינגל האט נישט קיין בית קיבול, פון דעסט וועגן, היות וואס דער רינגל איז געמאכט פון אייזן, גייט מיך נישט אן וואס די זיגל וואס ליגט אויף דעם איז געמאכט פון, נאר וואס דען, פשוטי כלי מתכות איז מקבל טומאה. ווייטער זאגט די ברייתא היא של אלמוג וחותמה של מתכות טהורה, טאמער דער רינגל איז געמאכט פון האלץ, און דער זיגל איז געמאכט פון אייזן, איז עס נישט מקבל קיין טומאה, ווייל דער עיקר איז דער רינגל, און ס'גייט מיר נישט אן וואס די זיגל וואס ליגט אויף דעם איז געמאכט פון, און אז דער רינגל איז געמאכט פון האלץ איז עס נישט מקבל קיין טומאה. אזוי זאגט די תנא קמא, די חכמים, אין די ברייתא, ור' נחמיה מטמא. ר' נחמיה איז מטמא ביי די ציור, וואס טייטש א רינגל וואס איז געמאכט פון האלץ און די זיגל איז געמאכט פון אייזן, זאגט ר' נחמיה ס'איז מקבל טומאה אפילו ס'האט נישט קיין בית קיבול ווייל ר' נחמיה האלט מ'קוקט אלעמאל אויפן זיגל נישט אויפן רינגל און אז די זיגל איז אייזן איז די גאנצע זאך קוק איך אן ווי אייזן און מילא איז עס מקבל טומאה, זאגט די גמרא שהיה ר' נחמיה אומר בטבעת הלך אחר חותמה מען גייט אלעמאל נאכן זיגל ס'טייטש פארקערט וועט אויך זיין אזוי, טאמער די רינגל איז געמאכט פון אייזן און די זיגל וועט זיין געמאכט פון האלץ איז עס נישט מקבל קיין טומאה ווייל ס'איז פשוטי כלי עץ, ר' נחמיה האלט מען קוקט אלעמאל אויף דאס וואס די כלי איז געמאכט אויף, די רינגל איז געמאכט אויף צו זיגלען, קוק איך אויפן זיגל, די זעלבע זאך זאגט ר' נחמיה, בעול, הלך אחר סמלוניו, עול דאס איז אזא זאך וואס מען לייגט ארויף אויפן בהמה כדי די בהמה זאל שלעפן א אקער אייזן, פלעגט מען לייגן אזעלכע צוויי ברעטער פון האלץ, איינס אויף די בהמה, אויף די האלדז פון די בהמה, אויף די גענאק, איינס אונטער די האלדז פון די בהמה, און מ'האט מחבר געווען די צוויי שטיקלעך האלץ מיט סמלוניו, סמלוניו דאס איז די צוויי שטיקלעך וואס גייט אויף די זייט פון די קאפ פון די בהמה, זאגט ר' נחמיה אז מ'קוקט אויף דאס וואס מ'האט מחבר געווען די צוויי שטיקלעך האלץ, טאמער דאס איז געמאכט פון אייזן, קוק איך די גאנצע זאך אן ווי אייזן און עס איז מקבל טומאה, די זעלבע זאך בקולב, הלך אחר מסמרותיו, קולב דאס איז אזא סארט קאון, ס'איז אזא זאך וואס איז ברייט פון אונטן און שמאל פון אויבן וואס מען האט אריינגעהאקט אין דעם טשוועקעס פון אייזן וואס סוחרים פלעגן הענגען אויף דעם זייער סחורה אויף צו פארקויפן, זאגט רבי נחמיה דא אויך, דער עיקר איז די טשוועקעלעך, טאמער די טשוועקעלעך זענען געמאכט פון אייזן, קוק איך אן די גאנצע זאך ווי אייזן אפילו דער עיקר איז געמאכט פון האלץ, זאגט רבי נחמיה, דער עיקר, ס'טייטש דער בסיס פון די כלי, איז נישט דער עיקר, נאר די טשוועקעלעך זענען דער עיקר, און ממילא איז עס מקבל טומאה. די זעלבע זאך זאגט רבי נחמיה, בסולם, הלך אחר שליבותיו, ביי א לייטער קוקט מען אויף די טרעפלעך, טאמער די טרעפלעך איז אייזן איז עס מקבל טומאה, טאמער די טרעפלעך איז האלץ איז עס נישט מקבל טומאה, איך קוק נישט אויף די צוויי זייטן פון די לייטער, בערסי הלך אחר שלשלותיו, ביי א וואגשאהל קוקט מען אויך אויף די קייטלעך, וואס טייטש א וואגשאהל איז דאך אזא זאך וואס שטייט און ס'איז דא א שטיקל וואס גייט פון איין זייט צום צווייטן מיט צוויי טעצער פון ביידע זייטן וואס מען פלעגט וועגן מיט דעם אז אויף איין זייט האט מען געלייגט א משקל אויף די אנדערע זייט האט מען געלייגט דאס וואס מען וויל אפוועגן איז די קייטלעך וואס האלט די כלי דאס איז די עיקר חלק פון די וואגשאהל זאגט ר' נחמיה ווייל איך קוק נישט אויף די כלי וואס די זאך ליגט אין דעם די כלי איז סך הכל געמאכט אז די זאך זאל נישט פאלן אויף די ערד די עיקר איז די קייטלעך די קייטלעך וואס האלט דאס וואס מען וועגט אפ און אז די קייטלעך איז אייזן איז מקבל טומאה טאמער די קייטלעך איז נישט קיין אייזן ס'איז האלץ איז נישט מקבל טומאה, וחכמים אומרים, הכל הולך אחר המעמיד, חכמים קריגן זיך ביי די אלע זאכן, חכמים זאגן די עיקר איז די מעמיד, דאס וואס האלט צאם די זאך, און מילא ביי א וואגשאהל איז די עיקר די מיטלסטע באלקן, וואס טייטש די גוף פון די וואגשאהל, ביי די קולב דארט ווי מען פלעגט הענגען סחורה איז די עיקר איז אויך די בסיס וואס אויף דעם האט מען אריינגעהאקט די טשוועקלעך, ביי א לייטער איז די עיקר די צוויי זייטן, ביי די עול פון די בהמה איז די עיקר די אויבערשטע און די אונטערשטע ברעט פון וואס דאס איז געמאכט, און ביי א רינגל איז די עיקר די רינגל נישט די זיגל, און במילא זעהן מיר דא די מחלוקת פון די חכמים און ר' נחמיה, וואס איז די עיקר חלק פון א רינגל, טאמער איך זאג די עיקר חלק איז די חותם, הייסט עס טאקע נישט קיין תכשיט, און אונזער משנה גייט טאקע כשיטת ר' נחמיה, מה שאין כן די משנה אין כלים וואס זאגט ס'איז יא תכשיט, גייט כשיטת חכמים, וואס די חכמים האלטן אז ביי אלעס גייט מען אחר המעמיד, נאך די עיקר זאך, וואס דאס איז די רינגל ביי די ציור, זאגט יעצט די גמרא, רבא אמר, רבא ענטפערט א צווייטע תירוץ, רבא פארענטפערט, דאס וואס שטייט אין מסכת כלים, טבעת בין שיש עליה חותם בין שאין עליה חותם, זאגט רבא לצדדים קתני, יש עליה חותם תכשיט דאיש, אין עליה חותם תכשיט דאישה, וואס טייטש אזוי, אונזער משנה דא ביי אונז אין מסכת שבת, וואס זאגט אז א פרוי וואס גייט ארויס מיט א רינגל דווקא שאין עליה חותם איז א דרבנן, מיט א חותם איז א דאורייתא ס'הייסט נישט קיין תכשיט, רעדט זיך טאקע פון א פרוי, ביי א פרוי איז נישט דא אזא זאך אז א רינגל מיט א חותם זאל הייסן א תכשיט, און פאר דעם טאמער זי העט ארויסגיין מיט דעם, הייסט עס ממש א משוי און זי איז חייב חטאת, מה שאין כן זאגט רבא, די משנה מסכת כלים וואס רעדט וואס איז א תכשיט וואס נישט, איז דארט ווען די משנה זאגט יש עליה חותם אין עליה חותם רעדט מען פון צוויי סארט רינגלעך, א רינגל פון א פרוי דאס איז אין עליה חותם, וואס אין עליה חותם ביי א פרוי הייסט אוודאי א תכשיט, מה שאין כן די ציור פון יש עליה חותם רעדט זיך טאקע א רינגל פון א מאן, וואס ביי א מאן איז א רינגל מיט א חותם קען אויך הייסן א תכשיט, ווייל מענער פלעגן אזוי טראגן דאס אלס תכשיט. ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן יצחק ענטפערט א דריטע תירוץ, זאגט ר' נחמן בר יצחק, טומאה אשבת קרמית, פרעגסט א קשיא פון טומאה אויף שבת? ס'איז נישט קיין קשיא, ס'טייטש קען זיין אזא זאך וואס לגבי טומאה העט עס הייסן א תכשיט, ס'העט מקבל זיין טומאה, און לגבי שבת העט עס נישט הייסן א תכשיט, ס'העט הייסן א משוי און מ'העט זיין חייב חטאת. פארוואס זאגט ר' נחמן בר יצחק, טומאה כלי מעשה אמר רחמנא, וכלי הוא, ביי טומאה שטייט אין פסוק כלי מעשה, יעדע זאך וואס איז א כלי מעשה ס'איז משמש א געוויסע צורך, הייסט א כלי, און במילא איז עס מקבל טומאה, פארדעם דער רינגל, אפילו ס'איז טאקע נישט רופן א תכשיט ווייל ס'האט אויף דעם א זיגל, אבער א כלי מעשה איז דאס, פארדעם טאקע הייסט עס א כלי, לגבי דעם אז ס'איז מקבל טומאה, מה שאין כן שבת, משום משוי אמר רחמנא, שבת קוק איך נישט וואס איז א כלי מעשה וואס נישט, כ'קוק אלס משוי וואס הייסט א לאוד, וואס הייסט געטראגן וואס נישט, איז אין עליה חותם תכשיט, יש עליה חותם משוי, דעמאלטס ווענדט זיך צו ס'איז דא א זיגל צו נישט, טאמער ס'איז טאקע דא א זיגל אויף דעם הייסט עס א משוי, אפילו אז ס'הייסט א כלי לגבי קבלת טומאה. זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין די משנה, ולא במחט שאינה נקובה, אז א פרוי טאר נישט ארויסגיין מיט א מחט מיט א נאדל וואס האט נישט אין דעם א לעכל אריינצושטופן א פאדעם, פרעגט די גמרא, למאי חזיא, וואסערע סארט צירונג איז דאס, וואס איז דאס ווערד, וואסערע מין זאך איז דאס, וויאזוי האט מען זיך באנוצט מיט דעם, זאגט די גמרא אמר רב יוסף, הואיל ואישה אוגרת בה שערה, ס'איז אזא סארט זאך וואס א פרוי פלעגט נוצן, צאמצולייגן איר האר, וואס טייטש אונז האבן דאך געזען אז פרויען פלעגן צודעקן די האר מיט א היט וואס האט געהייסן א סבכה, איז אמאל האט זיך ארויסגעשטעקט האר פון די זייט, וויאזוי האט מען צוגעדעקט די האר, מען האט גענומען די מחט שאינה נקובה און מען האט ארומגעדרייט די האר ארום די מחט און שפעטער האט מען אריינגעשטופט די מחט אין די סבכה אריין, איז דאס הייסט די מחט אויף דעם איז עס ראוי, דאס איז די תכשיט וואס די משנה רעדט פון, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט, ותהוי כבירית טהורה ותשתרי, וואס טייטש די דין איז, געזאגט אז א בירית, בירית דאס איז אזא סארט שטריק, אזא סארט פאדעם וואס מען פלעגט נוצן צו האלטן די שטרימפ, די זאקן, זאל נישט אראפפאלן, האט מען צוגעבינדן מיט א שטריק, די שטריק, עמיר זעהן אין דף סמך ג אז ס'איז געזאגט געווארן ביי דעם צוויי זאכן, קודם כל ס'איז טהורה, ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, ווייל ס'הייסט נישט קיין בגד, ס'איז משמש א בגד, ס'איז נישט משמש די מענטש, ס'איז משמש די זאקן, פאר דעם איז עס נישט מקבל קיין טומאה, חוץ פון דעם וואס מען מעג לכתחילה ארויסגיין מיט דעם שבת, פארוואס ווייל היות וואס דאס האלט די זאקן אין פלאץ, פשט די פרוי גייט מיט דעם אלץ צניעות, איז נישט דא קיין חשש זי העט עס אויסטוהן ווייל די שטרימפ העט דאך אראפפאלן, און במילא מעג זי ארויסגיין מיט דעם שבת, במילא פרעגט אביי, די זעלבע זאך לכאורה די מחט שאינה נקובה, טאמער מען נוצט עס, צו באהאלטן די האר, עט זיך די פרוי דאך נישט ארויסשלעפן די זאך צו ווייזן פאר איר חבר'טעס, און במילא פארוואס זאל מען טאקע נישט טארן מיט דעם ארויסגיין שבת, אלא נאר, במילא זאגט טאקע די גמרא אנדערש, תרגמא רב אדא נרשאה קמיה דרב יוסף, האט רב אדא פונעם שטאט נרש מפרש געווען פאר רב יוסף, הואיל ואישה חולקת בה שערה, וואס טייטש די פרוי באנוצט זיך מיט דעם אפצוטיילן די האר, צו מאכן א פארט, אפצוטיילן די האר פון די רעכטע זייט אויף די לינקע זייט האט מען גענוצט די סארט נאדל, און פאר דעם, טאר מען עס נישט טראגן שבת, זאגט אבער די גמרא בשבת למאי חזיא, וואס האט א פרוי סתם אזוי גענוצט די זאך אויף שבת, און ווי רש"י איז מסביר אז ס'איז סתם אזוי דא א פראבלעם לחלק שער בשבת, מ'טאר נישט אפטיילן אזוי האר שבת, צו ווייל מ'פליקט ארויס האר צו וואס, אבער על כל פנים אז מ'טאר דאס נישט טון, איז די גאנצע מחט סתם אזוי א משוי, ס'איז נישט קיין תכשיט. נאר ס'איז ממש א כלי שמלאכתו לאיסור, מ'טאר דאס אינגאנצן נישט צורירן שבת און במילא א פרוי עט עס טראגן זאל זי זיין חייב א חטאת, אמר רבא, ענטפערט רבא, טס של זהב יש לה על ראשה, וואס טייטש די נאדל האט א גאלדענע קעפל, סאיז א טשוועקל סאיז א נאדל מיט א גאלדענע קעפל, און במילא זאגט רבא, בחול חולקת בה שערה, בשבת מניחתה כנגד פדחתה, אין די וואכן נוצט מען עס טאקע אפצוטיילן די האר אויף די רעכטע זייט אויף די לינקע זייט, וואס אין די וואכן מעג מען דאס טון, אבער שבת. קען עס בעצם האבן א צווייטע שימוש אויך, מען קען עס לייגן אויף די שטערן, און די קעפל איז געמאכט פון גאלד, און במילא איז עס א תכשיט, און אויף דעם זאגט רבא, דאס האט די משנה געזאגט מיט דעם טאר זי נישט ארויס גיין שבת, פארוואס, אלץ חשש, חכמים האבן חושש געווען אז זי וועט עס ארויס שלעפן צו באווייזן פאר די חבר'טעס, אזוי ווי די אלע אנדערע תכשיטים וואס מען האט געזען אין די משנה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, לא יצא האיש בסנדל המסומר, א מאן, מען רעדט דא פון א מאן, טאר נישט ארויס גיין שבת, מיט א סאנדל המסומר, וואס טייטש מיט א סאנדל וואס האט אין זיך טשוועקעלעך, ס'רעדט זיך נישט פון א געהעריגע שיך, א סאנדל איז אזא אפענע שיך, א ברעט פון האלץ וואס אויף דעם איז געווען אזעלכע רצועות, וואס האט זיך אויך געמאכט אמאל וואס מ'האט אריינגעהאקט אין דעם טשוועקעלעך, וואס טייטש פון אונטן האט מען אריינגעהאקט טשוועקן, און צו די טשוועקן האט מען צוגעבינדן די רצועות, די בענדלעך האט מען צוגעבינדן צו די טשוועקן, טאר מען נישט ארויסגיין מיט דעם שבת, און מ'וועט שוין זען די גמרא וואס איז טאקע די טעם אז מען טאר דאס נישט טראגן שבת נישט נאר ארויסגיין, וועלן מיר זעהן מען מיינט נישט דא לא יצא אזוי ווי פריערט אויך, ס'מיינט נישט מען טאר נישט ארויסגיין לרשות הרבים, ס'מיינט מען טאר דאס אינגאנצן נישט טראגן שבת, ווייטער זאגט די משנה, ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה, וואס טייטש א מענטש טאר אויך נישט ארויסגיין מיט איין סנדל אליין מיט איין פיס און די צווייטע פיס זאל זיין בארפיסיג, פארוואס איז דא צוויי פשטים אדער אלץ חשד? מענטשן וועלן חושד זיין אז די צווייטע שיך ליגט אין טאש, וואס דאס טאר מען דאך נישט ווייל מען טראגט, אדער איז עס אלץ א גזירה פון הוצאה, אז חכמים האבן טאקע חושש געווען אז מענטשן וועלן חוזק מאכן פון אים, ער גייט נאר מיט איין שיך, און ממילא וועט ער עס אויסטון, איז דאס אויך א חשש, על כל פנים טאר מען נישט גיין נאר מיט איין שיך, חוץ אויב ער האט אויפן פיס א קלאפ, וואס דעמאלט זעט יעדער איינער די סיבה פארוואס ער גייט נאר איין שיך, וואס ביי אזא אופן זאגט די משנה אז מען מעג, אין די גמרא וועט מען דן זיין אויף וועלכע פיס מעג ער גיין, די סאנדל ווען ער האט א קלאפ צו אויף די פיס מיטן קלאפ צו אויפן פיס אנעם קלאפ על כל פנים זאגט די משנה ווייטער ולא בתפילין א מענטש טאר נישט ארויסגיין שבת מיט תפילין ולא בקמיע א קמיע האמיר געזען דאס איז אזא סארט לחש אזא סארט זאך וואס מען פלעגט שרייבן אויף דעם כל מיני שמות לרפואה טאר מען נישט ארויסגיין מיט דעם שבת בזמן שאינו מן המומחה טאמער א מומחה האט עס נישט געשריבן טאמער א מומחה האט עס געשריבן הייסט עס א תכשיט א חולה טוט זיך אויף מיט דעם אז ער גייט מיט א קמיע פון א מומחה טאמער ס'איז נישט פון א מומחה הייסט עס געטראגן, על אף וואס ס'הייסט נישט ממש געטראגן, ס'איז נישט קיין דאורייתא, א שטיקל תכשיט איז דאס יא, אבער די חכמים האבן גוזר געווען מ'זאל מיט דעם נישט ארויסגיין, ווייטער זאגט די משנה, ולא בשריון, שריון דאס איז א פאנצער, א מלבוש וואס א פאנצער וואס אנשי מלחמה פלעגן גיין מיט דעם, ולא בקסדה, קסדה דאס א העלמעט, א קסדה, וואס אויכעט מלחמה'לייט פלעגן דאס לייגן אויפן קאפ נישט צו כאפן א קויל אין קאפ, ולא במגפיים, נישט מיט קיין שטיוול, רעדט מען נישט פון קיין געהעריגע שטיוול, אויכעט, ס'רעדט זיך פון מלחמה'לייט וואס פלעגן עס אנטוהן כדי אויפצופאסן אויף די פיס, ואם יצא טאמער איינער טראגט די אלע זאכן שבת אינו חייב חטאת איז ער נישט חייב קיין חטאת ווייל אוודאי די אלע זאכן זענען בגדים זענען מלבושים אדער תכשיטים וואס מען מעג בעצם ארויסגיין מיט דעם שבת נאר חכמים האבן גוזר געווען ביי די אלע זאכן אז מען טאר נישט וואס טייטש ביי די מיליטערס קליידער האבן זיי עס גוזר געווען אלץ חשש מענטשן זאלן נישט חושש זיין אז ער גייט אין מלחמה וואס מען טאר דאס נישט טון שבת און ביי די אנדערע זאכן ביי די סנדל המסומר ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה ולא בתפילין, וועט מען שוין זעהן די גמרא וואס איז די טעם, זאגט די הייליגע גמרא סנדל המסומר מאי טעמא, פארוואס טאקע טאר מען נישט שבת ארויסגיין מיט די סנדל המסומר, אמר שמואל, זאגט שמואל, די סיבה איז וועגן א מעשה, שלפי הגזירה היו, ס'איז געווען א גזירת שמד אויף די אידן אין רוים, והיו נחבאין במערה, און אידן פלעגן זיך באהאלטן אין א הייל אין א מערה כדי צו קענען דארט לערנען און דאווענען, ואמרו, און די אידן וואס האבן זיך באהאלטן דארט אינעם הייל האבן געמאכט א הסכם, זיי האבן געמאכט א הסכם אזוי, הנכנס יכנס והיוצא אל יצא, ווער ס'וויל אריינקומען קען אריינקומען אין די הייל, מ'קען אפילו אליין אריינקומען, ארויסגיין זאל קיינער נישט ארויסגיין, פארוואס? ווייל ווען מ'גייט צו די הייל קען א מענטש אויפפאסן אז קיינער קוקט אים נישט נאך, מען האט זיך דאך באהאלטן, מען קען זעכער מאכן אז קיין שום רוימישער זעט אים נישט, און ממילא קען יעדער אריינגיין, ארויסגיין איז זייער שווער אויפצופאסן, ווייל ארויסגיין ווייסט דאך נישט ווער שטייט אינדרויסן, און ממילא ארויסגיין איז געווען א גאנצע סדר וויאזוי מען איז ארויס, כנראה מען האט גענוצט ספעציעלע שלוחים זאלן קומען זאגן צו מען קען יעצט ארויסגיין צו מען קען נישט יעצט ארויסגיין, ממילא האבן זיי געמאכט א אפמאך צווישן זיך, קיינער גייט נישט ארויס אליין, ארויס גייט מען צוזאמען אויף א געוויסע סדר. זאגט ער ווייטער די מעשה, נהפך סנדלו של אחד מהם, ס'האט זיך געמאכט א מעשה אז איינע פון די שיך פון איינע פון די פארזאמלטע דארט איז געווען פארקערט, וואס טייטש א שיך איז דאך ברייט פון הינטן, שפיציג פון פארנט, און ער האט בטעות אויסגעדרייט די סנדל, ווייל א שיך נארמאל קען מען דאך נישט אויסדרייען אבער א סנדל איז נישט קיין שיך, ס'איז א ברעט פון האלץ מיט רציעות אויף דעם וואס מ'קען עס בעצם אנטון ביידע וועגן, איז דער סנדל געווען פארקערט, ס'האט אויסגעזען כסבורין הם, אחד מהן יצא, זיי האבן געמיינט אז איינער איז ארויסגעגאנגען פון די מערה אן מודיע זיין פאר קיינעם, וראוהו אויבים, ועכשיו באין עליהן, זענען געווען זעכער פארוואס איז איינער אנטלאפן, מסתמא האט ער געזען ווי די פיינט די רוימים קומען אן, און ער איז אנטלאפן כל עוד נשמתו באפו, און די רוימים קומען דא אדער זיי וועלן אים אויספייניגן זיי וועלן געוואויר ווערן וואו זיי זענען, הקיצור ס'האט זיך דארט געטון א טומל, דחקו זה בזה, והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים, זיי האבן זיך געשטופט, ארויסצולויפן פון די מערה, און די שיך זייערע, די סאנדאלען וואס זיי האבן געטראגן, האבן געהאט די טשוועקעס אין דעם, און פון די טשוועקעס, אין די שטופעריי איז די טשוועקעס האבן זיי זיך געשטאכן איינער די צווייטע בטעות, און אלס די שטופעריי איז געשטארבן דארט מער ווי ס'איז געשטארבן וויפיל די רוימים האבן געהארגעט פון די אידן, איז געשטארבן פון די אידן אליין, און במילא אלס די חשש, אלס די מעשה וואס איז געשען דארט מיט די סנדל המסומר, וואס טייטש די סנדל המסומר למעשה האט דאך געהארגעט די אידן, איינעמ'ס סנדל האט געהארגעט די צווייטע בטעות, איז אלס די חשש האבן חכמים גוזר געווען אז שבת טאר מען דאס נישט טראגן, איז מען מ'עט באלד זען וואס האט עס צו טון מיט שבת, לכאורה אין די וואכן וואלט אויך געדארפט זיין די גזירה, עט די גמרא רעדן פון דעם, אבער אזא מעשה איז געווען, רבי אילעאי בן אלעזר אומר, זאגט אביסל א צווייטע גירסא אז די מעשה איז געווען אביסל אנדערש, און די שפת אמת ברענגט אז אלע דריי מעשות מ'עט באלד זען א דריטע גירסא אלע דריי מעשות איז טאקע געשען, און אלס די דריי מעשות צוזאמען האט מען גוזר געווען, איז על כל פנים די צווייטע גירסא אין די מעשה איז אז במערה היו יושבין ושמעו קול מעל גבי המערה, זיי האבן געהערט א קול אויף די מערה, זיי האבן געהערט ווי די מיליטער פון די רוימיים גייט פון אויבן, כסבורין היו שבאו עליהן אויבים, זיי זענען געווען זעכער אז די פיינט קומט אן, דחקו זה בזה והרגו זה את זה, און זיי האבן זיך צושטופט ארויסצולויפן, און אזוי איז בטעות געהארגעט געווארן דורך די סנדל המסומר, איז געהארגעט געווארן דארט מענטשן, יותר ממה שהרגו בהם אויבים, און ס'איז געשען וואס ס'איז געשען. רמי בר יחזקאל אמר אז ס'איז געווען אביסל אנדערש די מעשה אז ס'איז נישט געווען אין א מערה, נאר בבית כנסת היו יושבין, זיי זענען געגאנגען אין בית כנסת וואס מען האט דאך נישט געטאר דארט אריינגיין, ושמעו קול מאחורי בית כנסת, זיי האבן געהערט ווי די מיליטער קומט אן אונטער די שול, כסבורין היו שבאין עליהן אויבים, און זענען געווען זעכער אז די פיינט איז שוין דא, דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהן אויבים, באותה שעה אמרו, אל יצא אדם בסנדל המסומר, דעמאלטס האט מען דאס גוזר געווען, פרעגט די גמרא אי הכי בחול נמי ליתסר, זאל מען אויך גוזר זיין אין די וואכן וואס איז פשט וואס האט עס צוטון מיט שבת, האט עפעס א שייכות מיט שבת? ענטפערט די גמרא, מעשה כי הוה בשבת הוה, די מעשה איז געשען שבת, ס'איז נישט געשען אין די וואכן, און די מפרשים זענען מסביר אז די תירוץ פון די גמרא, פשט דערפון איז אז נישט באמת איז געווען א חשש אז איינער וועט הרג'נען די צווייטע מיט די סנדל המסומר, ווייל אויב אזוי וואלט מען טאקע געדארפט גוזר זיין אז מ'טאר נישט גיין מיט אזא שיך, נאר א חשש אז עס וועט ארויסקומען דא טויטע איז נישט געווען, נאר היות וואס ס'איז געשען אזא מעשה, און די מעשה איז דאך געשען שבת, און במילא האבן חכמים גוזר געווען כדי זיך נישט צו דערמאנען פון די מעשה ווייל מען האט זיך דערמאנט פון די מעשה איז מען פארשטייט זיך געווארן גאר טרויעריג סתם אזוי א פראבלעם שבת נאר מען האט גוזר געווען אז כעין די מעשה זאל נישט נאכאמאל געשעהן מען זאל זיך נישט דערמאנען פון אזא זאך און מילא כעין די מעשה טאר מען זיך נישט פירן שבת טאר מען נישט גיין מיט אזא שיך פרעגט די גמרא אויב אזוי אויב די גאנצע נקודה דא איז אז היות וואס די מעשה איז געשען שבת האבן חכמים גוזר געווען אז מ'זאל נישט איבערשפילן אזא זאך ס'זאל נישט געשען אז מ'זאל ארויסגיין מיט די שיך שבת ווייל ס'דערמאנט אזא שרעקליכע מעשה, אויב אזוי וואלט געדארפט זיין אז ביום טוב לישתרי אז יום טוב זאל מען יא מעגן גיין מיט אזא שיך ווייל יום טוב איז דאך נישט שבת, איז אלמה תנן, פארוואס האבן מיר געלערנט אין ביצה משלחין כלים ביום טוב בין תפורין בין שאינן תפורין אז מ'מעג שיקן א מתנה יום טוב פאר א חבר סיי טאמער די מתנה איז גענייט, סיי טאמער די מתנה איז נישט גענייט ס'טייטש אפילו א בגד וואס איז נישט צאמגענייט מעג מען שיקן ווייל ווי נישט ווי ס'האט א געוויסע שימוש אפילו מ'טוט עס נישט אן מ'קען זיצן אויף דעם אבל לא סנדל המסומר ולא מנעל שאינו תפור ביום טוב יום טוב טאר מען נישט שיקן איינער פארן צווייטן א מתנה וואס האט נישט קיין שום שימוש און מילא א מנעל א שיך וואס איז נישט צאמגענייט קען מען בשום אופן נישט נוצן נישט דא קיין צווייטע שימוש צו טון מ'קען נישט זיצן אויף דעם און די זעלבע זאך א סנדל המסומר האט אויך נישט קיין שימוש, פשט פארוואס האט עס נישט קיין שימוש יום טוב ווייל מען טאר נישט גיין דערמיט, פארוואס טאר מען נישט גיין מיט אזא שיך יום טוב, ענטפערט די גמרא בשבת מאי טעמא דאיכא כינופיא, וואס טייטש פארוואס האבן חכמים גע'אסר'ט די סנדל שבת, ווייל שבת טאר מען דאך נישט ארבעטן, מען נעמט זיך צאם, קופקעס אין בית מדרש אין בית כנסת דארט זיצט מען דאך א גאנץ שבת, וואס דאס איז בעצם כעין די מעשה וואס איז דארט געווען אז מען האט זיך צאמגענומען, און במילא זאגט די גמרא ביום טוב נמי איכא כינופיא, יום טוב נעמט מען זיך אויך צאם אין שול, און במילא דערמאנט עס ווייטער די מעשה, ס'איז נישטא קיין חילוק צווישן שבת און יום טוב ווייל ביידע דערמאנען די מעשה במילא איז די גזירה אויף ביידע, פרעגט די גמרא אויב ס'האט מיטן שול, תענית ציבור איכא כינופיא ליתסר, תענית ציבור וואס מ'נעמט זיך אויך צאם אין שול צו דאווענען, זאל מען אויך אסר'ן צו גיין מיט די סנדל המסומר, ענטפערט די גמרא מעשה כי הוה בכינופיא דאיסורא, הכא כינופיא דהתירא הוה, שבת און יום טוב איז א כנסי' דאיסורא מען נעמט זיך צאם און מען טאר נישט טון קיין מלאכה, א תענית ציבור נעמט מען זיך טאקע צאם אין שול אבער א מלאכה מעג מען טון און במילא איז עס נישט כעין אותו מעשה און פארדעם האט מען נישט גוזר געווען ביי דעם, זאגט יעצט די גמרא דרך אגב אז ס'איז געווען נאך א פלאץ וואס חכמים האבן געמאכט א תקנה וואס איז אויך דא אזא סארט מחלוקת וואס טייטש אזוי ס'איז אמאל געווען א מעשה אז מען האט אריבער געפירט אפר פרה אדומה אין א שיפל העכער די ירדן און שפעטער ווען מען האט אויסגעקערט די שיפל האט מען געטראפן דארט אויפן שיפל א כזית מן המת, און ממילא איז אויסגעקומען אז די מי חטאת איז טמא געווארן, מ'האט עס נישט געקענט נוצן, האבן חכמים גוזר געווען אז מ'טאר מער נישט אריבערפירן מי חטאת אין א שיפל אויפן ירדן, און ס'איז דא א מחלוקת צווישן די חכמים און רבי חנינא בן עקיבא ווי ווייט איז געווען די גזירה, חכמים האלטן אז די גזירה איז נישט דווקא אויף א שיפל און נישט דווקא אויף א ירדן, וואס טייטש מ'טאר נישט אריבערפירן מי חטאת אויף א וואסער, אפילו א בהמה וואס קען גיין אין די וואסער, די וואסער איז נישט צו הויעך, טאר מען אויך נישט אריבערפירן. און אפילו נישט אין די ירדן, חכמים זאגן אלעמאל טאר מען נישט אריבער פירן מי חטאת אויף א וואסער, ר' חנינא בן עקיבא זאגט ניין, די גזירה איז דווקא אין א שיפל, און אויך דווקא נאר אינעם ירדן, און ממילא זאגט די גמרא, ואפילו ר' חנינא בן עקיבא דאמר לא אסרו אלא בירדן ובספינה, וכמעשה שהיה אויכעט, פארוואס האט מען גוזר געווען וועגן א מעשה שהיה, איז אפילו לויט ר' חנינא בן עקיבא, וואס האלט אז מעשה שהיה מיינט סדארף זיין פונקט ווי יענע מעשה, ס'דארף דווקא אין א ירדן דווקא אין א שיפל יעדע אנדערע אופן מעג מען, איז דא זאגט די גמרא לגבי די סנדל המסומר העט ער אויך מודה זיין אז יום טוב וואס יום טוב איז בעצם אביסל אנדערש פון שבת וואס דאס וואלט מען געקענט זאגן דאס איז דומה צו א אנדערע וואסער וואס איז נישט די ירדן למשל וואס ר' חנינא בן עקיבא זאגט דארט איז נישט דא קיין גזירה דא העט ער מודה זיין אז ס'דא א גזירה פארוואס ווייל הני מילי ירדן דשאני משאר נהרות, די ירדן איז אנדערש פון א אנדערע טייך, יעדער ווייסט וואס איז די ירדן, און וואס איז נישט די ירדן, מען קען זיך נישט פארטוישן, אבל יום טוב ושבת כי הדדי נינהו, אבער יום טוב און שבת איז יא גלייך, דתנן אזוי ווי מען האט געלערנט אין א משנה, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, ס'איז נאר דא איין חילוק צווישן יום טוב און שבת אוכל נפש, און ממילא היות זיי זענען ממש גלייך, העט רבי חנינא בן עקיבא אויך מודה זיין אז יום טוב איז אויך דא די גזירה פון סנדל המסומר, זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס אונז ווייס מיר אז ס'איז דא אזא גזירה, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, לא שנו אלא לחזק, די גזירה איז נאר געזאגט געווארן ווען מען האקט אריין די טשוועקעס צו פארשטערקערן די רציעות צו די שיך, וואס טייטש די דרך איז געווען אז מען האט גענומען די סאנדל, די האלץ, און די רציעה וואס מען האט ארום געבינדן די פיס האט מען צוגעטשוועקט צו די סאנדל פון אונטן, די טשוואק איז געווען פון אונטן, די רציעה איז געווען פון אויבן אבער די טשוואק איז געווען פון אונטן, אויף אזא אופן טאר מען דאס נישט טראגן שבת, פארוואס? אלס די מעשה ווייל יענע מעשה איז אויך געווען מיט טשוועקעס וואס מען האט גענוצט לחזק, אבל לנוי מותר. וואס טייטש טאמער די טשוועקעס איז געמאכט שיין צו מאכן די שיך, דעמאלטס מעג מען עס טראגן שבת, ווייל די מעשה איז נישט געווען מיט טשוועקעס לנוי, ס'איז געווען מיט טשוועקעס לחזק, וואס נאר אויף דעם איז די גזירה. זאגט די גמרא, וכמה לנוי, וואס איז לנוי וואס איז לחיזוק, רבי יוחנן אמר חמש בזה וחמש בזה, ורבי חנינא אמר שבע בזה ושבע בזה, וואס טייטש אזוי, אפילו מען האקט אריין טשוועקעס לנוי, איז אויך דא א לימיט, ס'איז אויך דא א מאקסימום וויפיל טשוועקעס מען מעג אריינהאקן לנוי. ווייל נאך די נאמבער, נאך די מספר, הייסט עס מער נישט לנוי, ס'קוקט שוין אויס לחזק, ס'דערמאנט שוין די מעשה, און ס'איז שוין דא די גזירה. נאר וואס דען? וויפיל איז די נאמבער? אויף דעם איז דא א מחלוקת. רבי יוחנן זאגט חמש בזה וחמש בזה, ס'טייטש פינף טשוועקעס אויף יעדע שיך, און רבי חנינא זאגט זיבן טשוועקעס אויף יעדע שיך. זאגט יעצט די גמרא נאך מער, ס'איז נישט נאר ס'איז דא א נאמבער וויפיל מ'מעג לייגן, נאר ס'איז אויך אויסגערעכנט ווי דאס מעג זיין. אמר ליה רבי יוחנן לרב שמן בר אבא, אסברא לך, לאמיר דיר מסביר זיין וואס טייטש לנוי. לדידי, שתיים מכאן און שתיים מכאן, ואחת בתרסיותיו, ס'טייטש צוויי טשוועקעס אויף ביידע זייטן פון די שיך, אויף די רעכטע זייט און אויף די לינקע זייט, מיט נאך איין טשוואק, די פיפטע טשוועקל לייגט מען אריין נאך א טשוואק צוצובינדן די רצועה צו די שיך, ביי אזא אופן מעג מען מער פון דעם נישט, ס'טייטש דאס וואס כ'האב געזאגט אז מען מעג אריינהאקן פינף טשוועקעס, נישט ווי דו ווילסט, ס'האט א סדר, צוויי די זייט צוויי די זייט, און איינס פאר די רצועה. לר' חנינא, און לויט ר' חנינא וואס זאגט מען מעג זיבן, איז אויך. אויף א געוויסע פלאץ, שלש מכאן ושלש מכאן ואחת בתרסיותיו, דריי אויף יעדע זייט און איינס פאר די רצועה, אבער נישט מער און נישט אויף א צווייטע פלאץ. פרעגט די גמרא, מיתיבי, כ'גיי דיר א קשיא פרעגן אויף די שיטה פון רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן זאגט אז די נאמבער איז פינף, כ'גיי דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, סנדל הנוטה, סנדל הנוטה איז טייטש א שיך וואס בייגט זיך, וואס טייטש דארט ווי די עקב, ווי די סאול, ווי די אונטערשטע חלק פון די שיך איז געהויבן, און די פאדערשטע חלק פון די שיך איז נידעריג וואס טייטש א שיפע שיך איז זאגט דארט די ברייתא עושה לו שבע דברי ר' נתן ר' נתן זאגט מען מעג אריינהאקן אין דעם זיבן טשוועקעס כדי פארוואס האקט מען אריין א טשוואק אין אזא שיך אויפצוהייבן די פאדערשטע חלק פון די שיך זאל זיין גלייך ווייל די שיף איז קרום איז מעג מען אריינהאקן זיבן טשוועקעס דאס גלייך צו מאכן און אזוי מעג מען דאס טראגן שבת ורבי מתיר בשלש עשרה, רבי זאגט מען מעג דרייצן, זאגט די גמרא בשלמא לר' חנינא, הוא דאמר כר' נתן, ר' חנינא פארשטיי איך ר' חנינא האלט ווי ר' נתן, אז טאקע די נאמבער איז זיבן, אלא ר' יוחנן, דאמר כמאן, ר' יוחנן זאגט די נאמבער איז פינף, ווער האלט פינף? ר' נתן האט געזאגט זיבן, רבי האט געזאגט דרייצן, קיינער זאגט אבער נישט אז פינף איז די מאקסימום, ענטפערט די גמרא, הוא דאמר כר' נהוראי, ר' יוחנן גייט כשיטת ר' נהוראי, דתניא, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא ר' נהוראי אומר, חמש מותר שבע אסור, רבי נהוראי זאגט אז די נאמבער איז טאקע פֿינף. יעצט אזוי, בעצם וואלט מען נישט געדארפט ענטפערן די גאנצע תירוץ, און די גמרא גייט עס טאקע באלד זאגן, ווייל דא אין די ברייתא וואס מען האט א קשיא געפרעגט פון דעם, די ברייתא רעדט פון א סנדל הנוטה, פון א שיך וואס בייגט זיך, א שיך וואס בייגט זיך, איז די טשוועקעס וואס מען האקט אריין אין דעם איז טאקע נישט לנוי, ס'איז עס גראד צו מאכן, און ווען מען מאכט גראד א שיך קען זיין רבי יוחנן איז אויך מודה אז מען מעג אריינהאקן זיבן אדער דרייצן, ער האט געזאגט פֿינף נאר לנוי, און די גמרא גייט דאס טאקע באלד ענטפערן, אבער אדערווייל האלט די גמרא אז די טשוועק איז גלייך צו מאכן די שיך איז פונקט ווי די טשוועק איז לנוי און ממילא האט די גמרא געפרעגט די קשיא און די גמרא האט געענטפערט ווי די גמרא האט געענטפערט זאגט די גמרא אמר ליה איפה לרבה בר בר חנה איפה איז געווען א נאמען פון א אמורא האט ער געזאגט פאר רבה בר בר חנה אתון תלמידי רבי יוחנן עבידו כרבי יוחנן עטץ עטץ זענטס תלמידים פון רבי יוחנן די בני ארץ ישראל טוטס ווי רבי יוחנן אנן אונז נעביד כרבי חנינא אונז זעמיר נישט תלמידים פון רבי יוחנן איז ביי אונז אין בבל עמיר זיך פירן ווי רבי חנינא אז די נאמבער איז זיבן און נישט פינף זאגט די גמרא בעא מיניה רב הונא מרב אשי רב הונא האט אן איבעיא געפרעגט פון רב אשי חמש מהו וואס איז די דין טאקע מיט פינף טשוועקעס צו מען מעג אזאנס טראגן שבת צו נישט אמר ליה אפילו שבע מותר אז מען מעג ביז זיבן וואס טייטש ער האט געפסקנט ווי רב חנינא האט רב הונא געפרעגט תשע מאי וואס איז מיט ניין מעג מען ניין אויך אמר ליה אפילו שמונה אסור ניין די נאמבער זיבן ווי רבי חנינא, איינס מער טאר מען שוין נישט, ווייל דאס הייסט שוין נישט לנוי, דאס הייסט לחזק, און אלס די גזירה אלס די מעשה טאר מען נישט. זאגט די גמרא ווייטער בעא מיניה ההוא רצענא מרבי אמי, א געוויסער שוסטער האט געפרעגט פון רבי אמי, תפרו מבפנים מהו, וואס איז טאמער איינער נעמט א סאנדל המסומר, און ער לייגט אריין ער נייט אריין א שטיקל לעדער, א סאנדל איז א אפענע שיך, מען לייגט אריין א שטיקל לעדער, ווערט עס ממש ווי א פארמאכטע שיך, פרעגט ער אים צו אויף דעם איז אויך דא די גזירה פון מסומר צו נישט ווייל די תקנה פון מסומר די גזירה די מעשה איז געווען מיט א סאנדל נישט מיט א שיך האט ער אים געפרעגט צו ווען מ'לייגט אריין לעדער טוישט זיך די דין אמר ליה האט רבי אמי געענטפערט מותר ולא ידענא מאי טעמא איך האב געהערט פון מיין רבי'ס אז ס'איז מותר איך ווייס נישט וואס די טעם איז אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט ולא ידע מר מאי טעמא ער ווייסט נישט די טעם ווייל כיון דתפריה מבפנים הוה ליה מנעל ווייל ברגע וואס מ'נייעט עס פארנייעט עס פון אינעווייניג מ'דעקט עס צו ווערט עס א שיך בסנדל גזרו ביה רבנן במנעל לא גזרו ביה רבנן די גזירה איז נאר געווען אויף א סנדל און נישט אויף א שיך. זאגט די גמרא בעא מיניה רב אבא בר זבדא מרב אבא בר אבינא עשאו כמין כלבוס מאי, וואס איז טאמער מען האט אריינגעהאקט די טשוועקלעך נישט אויף די נארמאלע אופן א טשוואק, נארמאל, אזוי ווי אונזער טשוועקעס, איין זייט איז שפיציג די אנדערע זייט האט אזא קעפל, פרעגט ער אים וואס איז טאמער מען נעמט א טשוואק וואס איז שפיציג פון ביידע זייטן, מען בייגט עס איין, און אזוי שטופט מען אריין ביידע שפיצן פון די טשוואק אריין אין די שיך, צו דאס אויף דעם איז אויך דא די גזירה צו נישט, אמר ליה האט ער אים געזאגט מותר, ס'איז מותר צו טראגן שבת, ס'איז נישט דא די גזירה ווייל די מעשה איז נישט געווען מיט אזא סארט טשוואק, איתמר נמי, מיר האבן עס אויך געלערנט אמר רבי יוסי ברבי חנינא עשאו כמין כלבוס מותר, אז ווען מען מאכט עס ווי א כלבוס, אז מען בייגט איין די טשוואק, דעמאלטס מעג מען, זאגט די גמרא אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, חיפהו כולו במסמרות, כדי שלא תהא קרקע אוכלתו, מותר, טאמער איינער נעמט א סאנדל און האקט אריין פיל פיל פיל מיט טשוועקן איבעראל, כדי עס זאל זיין אינגאנצן צוגעדעקט מיט טשוועקלעך, אז די סאנדל וואס איז דאך געווען געמאכט פון האלץ, זאל זיך נישט אויפעסן פון די ערד, ס'טייטש ער דעקט די גאנצע זאך צו פון אונטן מיט טשוועקלעך, דעמאלטס מעג מען, פארוואס? ווייל דאס הייסט נישט לחיזוק, לחיזוק איז טייטש ווען מען האקט אריין א טשוואק פעסט צו מאכן די רצועות, דא האקט מען דאך אריין א טשוואק אויפצופאסן אויף די שיך, דעמאלטס זאגט רב ששת מעג מען, זאגט די גמרא תניא כוותיה דרב ששת, מיר האבן געלערנט א ברייתא וואס אין דער ברייתא זעט מען טאקע כשיטת רב ששת, די ברייתא זאגט, לא יצא האיש בסנדל המסומר, ולא יטייל מבית לבית, אפילו ממיטה למיטה, שבת טאר מען נישט טראגן די סנדל המסומר, נישט נאר מען טאר עס נישט ארויס טראגן, נאר אפילו פון איין שטוב צום צווייטן, פון איין בעט צום צווייטן טאר מען אויך נישט, אבל מטלטלין אותו לכסות בו את הכלי, ולסמוך בו כרעי המיטה, אבער מען מעג עס טראגן, וואס טייטש אפילו א זאך א כלי שמלאכתו לאיסור, וואס מען טאר טאקע נישט טראגן אויף די פיס, אבער עס האט דאך א געוויסע שימוש אז מען האט א צווייטע שימוש מיט דעם, למשל מחמת גוף אויב מען וויל עס אונטערלייגן א בעט אדער מען וויל עס צודעקן, מען וויל עס נוצן אויף א צודעק אויף א כלי, איז דעמאלטס מעג מען עס טראגן, ורבי אלעזר ברבי שמעון אוסר, רבי אלעזר ברבי שמעון זאגט מען טאר דאס נישט נוצן, מען טאר עס אינגאנצן נישט טראגן, מען טאר עס נישט נוצן אויף א צווייטע זאך אויך נישט, ווייל חכמים האבן שפעציעל מחמיר געווען ביי די תקנה. זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, די ברייתא זאגט יעצט נייע דינים ביי דעם שיך. נשרו רוב מסמרותיו, טאמער רוב פון די טשוועקלעך זענען ארויסגעפאלן, און ונשתייר בו ארבע או חמש, מותר, און ס'בלייבט איבער פיר אדער פינף טשוועקלעך, מעג מען, די גמרא וועט דן זיין פונקט וואס דאס מיינט, ורבי מתיר עד שבע, רבי זאגט אז נישט אז ס'בלייבט איבער פיר אדער פינף טשוועקלעך איז מותר נאר אפילו ס'בלייבט איבער זיבן טשוועקלעך איז אויך מותר, ווייל רבי לכאורה קוקט אויס פסק'נט ווי רבי חנינא, און די גמרא וועט טאקע באלד פרעגן, אז אונז האמיר פריער געזעהן רבי זאגט ביז דרייצן טשוועקלעך, דא זאגט רבי ביז זיבן טשוועקלעך, די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם און די גמרא וועט טאקע ענטפערן וואס אונז האבן פריערט געענטפערט אז דארט האט רעבע געזאגט דרייצן טשוועקלעך ווייל די שיך איז קרום, א קרומע שיך הייסט לשם נוי, אבער על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער, אם חיפהו בעור מלמטה וקבע לו מסמרות מלמעלה, טאמער מען האט געלייגט אזא שטיקל לעדער פון אונטן און מען האט צוגעטשעפעט די לעדער מיט טשוועקעלעך פון אויבן, נישט פון אונטן, וואס די מעשה איז דאך געווען מיט טשוועקלעך פון אונטן, דא האט ער געהאקט טשוועקלעך אויבן, מותר איז אויך מותר ווייל ס'איז אויך צו אנדערש פון די מעשה, ווייטער זאגט די ברייתא, עשאו כמין כלבוס, טאמער מען ניצט די אויסגעבויגענע טשוועקלעך, אדער או כמין טס, וואס טייטש מען ניצט גאר גאר ברייטע טשוועקלעך, נישט די שפיציגע חלק, די אנדערע חלק די קעפל איז גאר ברייט, או כמין יתד, אדער א טשוועקל אן א קאפ אינגאנצן, או שחיפהו כולו במסמרות, אדער מען דעקט צו די גאנצע אונטערשטע חלק מיט מסמרות כדי שלא תהא קרקע אוכלתו, מותר, דעמאלטס מעג מען עס טראגן שבת, זעמיר קלאר, די ברייתא זאגט ווי רב ששת, אז טאמער מען דעקט צו די גאנצע אונטערשטע חלק מיט טשוועקעלעך דעמאלטס מעג מען עס טראגן שבת ווייל ס'הייסט נישט לחזק ס'הייסט איך פאס אויף אויף די שיך זאגט יעצט די גמרא הא גופא קשיא פון די ברייתא אליין איז דא א סתירה וואס איז די סתירה אמרת די ברייתא זאגט מען דארף משים לב זיין דא אין די לשון די ברייתא זאגט נשרו רוב מסמרותיו אז טאמער רוב מסמרות רוב טשוועקעלעך זענען ארויסגעפאלן פון די שיך זאגט די ברייתא אז ס'איז מותר מען מעג עס טראגן שבת איז משמע אז אף על גב דנשתיירו ביה טובא אפילו אז ס'איז איבערגעבליבן אסאך לאמיר זאגן ס'איז געווען פופציג טשוועקלעך אין די שיך, דרייסיג איז ארויסגעפאלן, אפילו ס'איז איבער געבליבן צוואנציג מעג מען עס טראגן פארוואס? ווייל רוב איז ארויסגעפאלן, והדר תני אבער שפעטער שטייט ארבע או חמש אין טפי לא, אז דווקא טאמער ס'בלייבט איבער פיר אדער פינף, אבער טאמער ס'בלייבט איבער מער ווי פיר אדער פינף טשוועקלעך וואס די נקודה איז פינף בעצם באלד וועט די גמרא זיך שטעלן פאר וואס שטייט פיר אדער פינף, אבער אז ס'בלייבט איבער פינף טשוועקלעך זאגט די ברייתא נאר דעמאלטס מעג מען, טאמער ס'בלייבט איבער מער טאר מען נישט, און וואס איז די דין איז עס תלוי אין רוב אדער איז עס תלוי וויפיל איז געבליבן, זאגט די גמרא אמר רב ששת לא קשיא, כאן שנגממו, כאן שנעקרו, ס'טייטש ס'ווענדט זיך וואס איז געשען מיט די טשוואק, טאמער ס'האט זיך אפגעריבן די טשוואק דעמאלטס איז די נקודה רוב, וואס טייטש טאמער למשל מ'האט אריינגעהאקט פופציג טשוועקלעך, וואס מ'טאר דאך נישט גיין מיט אזא שיך ס'האט צופיל טשוועקעס, און ס'האט זיך אפגעריבן דרײַסיק פון דעם, וואס דאס איז רוב, דעמאלטס מעג מען עס טראגן, אפילו ס'איז טאקע געבליבן צוואַנציק, אבער היות וואס מ'קען דאך זעהן אויף די שיך די סימן פון די אפגעריבענע טשוועקעס, זעהט מען אז די שיך איז אנדערש, ס'איז נישט פונקט ווי די שיך פון די גזירה, ווייל ס'איז דא אסאך אפגעריבענע טשוועקעס דא, דעמאלטס אפילו ס'איז געבליבן צוואַנציק, מ'זעט די אפגעריבענע דרײַסיק, מעג מען עס טראגן, אבער טאמער ס'איז נעקר געווארן, וואס טייטש לאמיר זאגן ס'האט געהאט פֿופֿציק טשוועקעס, און דרײַסיק איז אינגאנצן ארויסגעפאלן, פשט איז מ'זעט דא נאר צוואַנציק, פשט מ'זעט א שיך פון צוואַנציק טשוועקלעך, דאס אוודאי טאר מען נישט טראגן שבת, נאר טאמער ס'איז אלע ארויסגעפאלן ס'איז נאר געבליבן פֿינף, דעמאלטס מעג מען גיין מיט דעם ווייל א שיך מיט פֿינף טשוועקעס מעג מען גיין מיט דעם טאמער ס'איז געמאכט לנוי. אזוי לערנט רש י איין פשט, א צווייטע פשט זאגט רש י פונקט פארקערט, אז ווען ס'האט זיך אפגעריבן, דעמאלטס דארף זיין זאל איבערבלייבן פֿינף נישט מער, טאמער עס פאלט ארויס דעמאלטס מעג בלייבן מער, אבער על כל פנים אונז וועלמער לערנען ווי דער פשט. זאגט יעצט די גמרא ווייטער נאך א קשיא, וואס טייטש ארבע או חמש מותר, השתא חמש שרי ארבע מיבעיא, אז פינף מעג מען פיר זעכער, זאגט די גמרא אמר רב חסדא, ארבע מסנדל קטן וחמש מסנדל גדול, עס ווענדט זיך טאקע א קליינע שיך איז די נאמבער פיר, וואס טייטש אפילו דער מאן דאמר זאגט מען מעג פינף לנוי, טאמער עס איז א קליינע שיך איז אויך נאר פיר, פרעגט די גמרא די קשיא מען האט אויסגערעדט ורבי מתיר עד שבע, והתניא מען האט דאך געלערנט רבי מתיר עד שלוש עשרה, ענפערט די גמרא נוטה שאני, א געבויגענע שיך איז אנדערש, און פאר דעם זאגט רבי ביי א געבויגענע שיך אז מען מעג טאקע ביז דרײַצן, זאגט יעצט די גמרא השתא דאתית להכי, נאכדעם וואס איך זאג אז א געבויגענע שיך איז אנדערש, איז שוין נישט שווער די קשיא וואס מען האט געפרעגט פון יענע ברייתא אויף רבי יוחנן, אונז האב מיר פריער געפרעגט א קשיא פון די ברייתא אויף רבי יוחנן אז קיינער אין די ברייתא האלט נישט ווי רבי יוחנן, און אויף דעם האט מען געברענגט א תירוץ אז ס'איז דא א צווייטע ברייתא מיט א רבי נהוראי אז רבי נהוראי איז דער וואס האלט ווי רבי יוחנן, יעצט זאגט די גמרא, לרבי יוחנן נמי לא קשיא, פארוואס ווייל נוטה שאני קען מען אויך ענטפערן אז ר' יוחנן איז אויך מסכים ביי נוטה איז אנדערש אז אפילו בדרך כלל די נאמבער איז פֿינף אבער ביי א נוטה מעג מען ביז זיבן כשיטת ר' נתן. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט מיר פריערט געזען א מחלוקת צווישן די חכמים און ר' אלעזר בר' שמעון צו מען מעג זיך באנוצן מיט א סנדל המסומר אויף א צווייטע זאך, צו צודעקן א טאפ אדער אונטערצולייגן א בעט, זאגט די גמרא אמר רב מתנה, ואמרי לה אמר רב אחדבוי בר מתנה אמר רב מתנה, אין הלכה כרבי אלעזר ברבי שמעון אז די הלכה איז ווי די חכמים, נישט ווי רבי אלעזר ברבי שמעון, און מען מעג זיך אוודאי באנוצן מיט א סנדל המסומר אויף א צווייטע זאך די עיקר איז מען טוט עס נישט אן אויף די פיס, פרעגט די גמרא פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים, אז די חכמים קריגן זיך מיט רבי אלעזר ברבי שמעון פארשטייט זיך די הלכה ווי די חכמים, ענטפערט די גמרא, מהו דתימא מסתברא טעמא דרבי אלעזר ברבי שמעון בהא, קען זיין איך וואלט ווען געזאגט אז דא איז מסתבר די טעם פון רבי אלעזר ברבי שמעון, אז ס'איז דא א גזירה אז מען וועט זיך באנוצן מיט די שיך אויף א צווייטע זאך, איז מארגן וועט עס איינער אנטוהן אויפן פיס, קא משמע לן אז ניין, נאר הלכה כרבים און מען מעג זיך באנוצן מיט דעם לצורך גופו. זאגט די גמרא, אמר רב חייא, האט רב חייא געזאגט, אי לאו דקרו לי בבלאה שרי איסורי, ווען נישט מענטשן וואלטן מיר גערופן די בבלי, ער איז געקומען פון בבל ער איז ארויף קיין ארץ ישראל, דער בבלי וואס איז מתיר אלע מיני איסורים, ווען נישט מען וואלט מיך אזוי גערופן, איז שרינא ביה טובא, וואלט איך מתיר געווען צו טראגן א שיך מיט סאך מער טשוועקלעך ווי מען האט אויסגערעכנט ביז יעצט כאטש מער ווי פינף מער ווי זיבן, וכמה, וויפיל וואלט ער מתיר געווען, זאגט די גמרא בפומבדיתא אמרינן עשרין וארבע, בסורא אמרין עשרין ותרתין, אין פומבדיתא האט מען נאכגעזאגט אז רב חייא וואלט ווען מתיר געווען פֿיר און צוואַנציק, אין סורא האט מען נאך געזאגט ער וואלט ווען מתיר געווען צוויי און צוואַנציק פשט איז ווייל ער האט געהאלטן אז ביי יענע מעשה ביי די גזירה איז געווען אסאך טשוועקלעך אין די שיך און מילא ווייניגער פון דעם דארף מען נישט גוזר זיין יעצט מען זעהט דא אז אין פומבדיתא האבן זיי עדות געזאגט פֿיר און צוואַנציק אין סורא צוויי און צוואַנציק זאגט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק וסימנך א סימן זאלסט געדענקען אז אין פומבדיתא איז געווען פֿיר און צוואַנציק וואס מען האט עדות געזאגט בשם רב חייא אין סורא איז צוויי און צוואַנציק איז אז עד דאתא מפומבדיתא לסורא חסר תרתי ס'טייטש אויפן וועג פון פומבדיתא צו סורא, ווייל רבי חייא אויפן וועג צו בבל איז דורכגעגאנגען פומבדיתא און דורכגעגאנגען סורא און אזוי אנגעקומען קיין קיין ארץ ישראל, איז אויפן וועג איז נעלם געווארן צוויי טשוועקלעך, ס'טייטש א שיך וואס האט טשוועקלעך, אויפן וועג ווערט אויסגעריבן, אויפן וועג האט זיך אויסגעריבן צוויי טשוועקלעך, אז אין פומבדיתא האט ער געזאגט פֿיר און צוואַנציק, אין סורא האט ער געזאגט צוויי און צוואַנציק, רש"י לייגט דא צו אפאר ווערטער, דומה אצל דומה, וואס טייטש מ'וואלט ווען געקענט זאגן פארקערט. מ, מ'ווייסט טאקע אז פון פומבדיתא צו סורא קען זיך אויסרייבן צוויי טשוועקלעך, אבער איך ווייס נישט וועלכע וועג רב חייא געגאנגען, קען זיין רב חייא געגאנגען פון סורא צו פומבדיתא, נישט פון פומבדיתא צו סורא, און מילא וואלט מען געקענט זאגן אז טאקע פון סורא צו פומבדיתא איז דא א חילוק פון צוויי טשוועקלעך, איינס האט טאקע געזאגט פֿיר און צוואַנציק און איינס האט געזאגט צוויי און צוואַנציק, אבער ווער זאגט, ס'טייטש די סימן זאגט מיר נישט, אז אין פומבדיתא האט ער געזאגט פֿיר און צוואַנציק אין סורא האט ער געזאגט צוויי און צוואַנציק, פארדעם זאגט רש"י דא אז ס'ליגט דא בעצם נאך א סימן, וואס טייטש אז די ווארט סורא מיט חסר, איז גלייך איינס מיטן צווייטן ווייזט אז אין סורא האט ער געזאגט א קלענערע מספר פון פומבדיתא, אין פומבדיתא האט ער געזאגט ער וואלט ווען מתיר געווען פֿיר און צוואַנציק טשוועקלעך, און אין סורא האט ער געזאגט ער וואלט ווען מתיר געווען צוויי און צוואַנציק טשוועקלעך.